סדר הדברים פון די פרשה מיין איך איז די געשמאקסטע אזוי ווי די אבן עזרא לערנט הגם מ'קען זיך דינגען אבער זעט מיך אויס די פשוט'סטע וועג משה רבנו ברענגט די אידן צום בארג סיני און די אייבערשטער זאגט ער גייט קומען בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך ס'איז געווען אויך פארדעם ואתם מ'גייט מאכן א ברית ממלכת כהנים וגוי קדוש און אזוי ווייטער. און נאכדעם הערן זיי די עשרת הדיברות, און גלייך נאכדעם, אונז זענען זייער רגיל צו זען די עשרת הדיברות אלס א זאך בפני עצמו, און ס'זעט אויס קלאר אז ס'איז דא אזא אזא בחינה, אבער גלייך נאכדעם זעט מען די אייבירשטער משה די אידן זאגן אל אל ידבר עמנו אלהים פן נמות אונז קען נישט, האבן געזען טאקע ווי משה רבינו זאגט ענה כן עמי למען נסות איך וויל ענק נישט האבן ענק צו הרג'נען, און ער קומט צוריק און ער זאגט די אייבירשטער הייבט אן צו זאגן נאך א ליסט פון זאכן אתם ראיתם כי מן השמים דיברתי עמכם לא תעשון אתי אלהי כסף מזבח אדמה תעשה לי. און דער אבן עזרא לערנט דאס איז אלץ א הקדמה נאך דעם ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם דאס איז די זעלבע חלק פון די דיבור וואס די אייבישטער זאגט בעצם א חלק פון מתן תורה נאכדעם מען גייט צום סוף פרשת משפטים נאך די גאנצע זאך זעט מען ס'שטייט קלאר ואל משה עס פירט אויס די אלע מצוות ואל משה אמר עלה אל השם אתה ואהרן און משה רבינו נעמט בלוט און ער שפריצט און מאכט די דם, דער פרעגט די ויאמר משה ליש די משה זאגט פאר די אידן את כל דברי ה' ואת כל המשפטים זאגט ער דברי ה' מיינט דאס וואס די אייבערשטער זאגט פריער אפשר אויך עשרת הדברות עשרת הדברים ואת כל המשפטים ואלה המשפטים און אויף דעם זאגן די אידן נעשה ונשמע זאגט דער אבן עזרא פאר דעם לייגט ער צו ונשמע ווייל נעשה מיינט מצוות מען האט געזאגט פריער נשמע מיינט מען האט אויסצוהערן די משפטים און אויף דעם איז מען כורת ברית דארט נאכדעם גייט משה צוריק אין די בארג פאר פערציג טעג צו הערן די רעסט פון די תורה אפשר פרשת תרומה תצווה און אזוי ווייטער. איז די ואלה המשפטים איז נישט סתם עפעס א רענדאם פרשה פון משפטים, ס'איז בעצם א המשך פון די מעשה פון די ברית התורה, אזוי ווי די אבן עזרא זאגט, דאס וואס שטייט דארט, די אייבערשטער זאגט, לא תעשון אתי אלהי כסף, און נאכדעם זאגט ער מזבח אדמה תעשה לי, דאס איז ממש די מזבח וואס משה רבינו האט געבויט סוף פרשת משפטים, טאקע געבויט א מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל, און געמאכט שנים עשרה מצבה דאס איז די אבנים די מזבח וואס מ'האט גערעדט וועגן דעם אויף די מזבח האט מען געמאכט די קרבנות די קרבנות פון מעמד הר סיני קרבנות וואס אויף דעם גערעדט צו פרעה בעצם תעבדון את האלהים על ההר הזה ס'איז אלץ איין גרויסע המשך שוין און דאס איז די כלל הדברים מ'דארף כאפן מ'לערנט אסאך מאל משפטים א גאנצע ליסט פון קליינע מצוה'לעך אבער ס'איז בעצם אלץ משפטים אשר תשים לפניהם דאס איז די תורה דאס זענען עיקרי התורה כללי התורה יעצט משפטים זענען אנדערש פון די עשרת הדיברות טאקע אין משפטים שפעטער איז אויך דא מער מצוות זענען ממש דאס דארף מען טוהן עס איז מער אזוי פרטים למשל אין עשרת הדיברות שטייט לא תרצח יעצט דארף מען נעמען צו וויסן וואס איז אויב איינער געהרג'ט בשוגג און אזוי ווייטער. און דאס איז פרטים אין משפטים, די ערשטע זאך וואס מען לערנט אין די היינטיגע פרק, איז די הלכות עבדים, זייער אינטערעסאנט, דאס איז מקביל צו אנכי השם אלהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, ענק זענען נישט קיין עבדים פאר פרעה, אונז זענען עבדים להשם, און אויף דעם כי תקנה עבד עברי, זייער אינטערעסאנט די לשון אפילו, עבד עברי איז די לשון וואס די מצרים פלעגן רופן, געווענליך אין תורה רופט נישט קיין איד א עברי, א איד איז אפשר א ישראל, בני יעקב און אזוי ווייטער, עברי איז וואס די פרעה פלעגט רופן די אידן, אבער דא זיי זענען ארויס פון מצרים זיי געווען טאקע עבדים עבריים דאס איז געווען פאר פרעה אבער פאר בני ישראל איש באחיו וואס שטייט שפעטער בפירוש אין פרשת בהר און אנדערע פרשות אויף די נושא איז קען מען נישט זיין קיין עבד נאר אויף זעקס יאר איז דאס עבד עברי נאך די אמה עבריה אמה עבריה בפשטות איז נישט ממש א אמה אויף צו א דינסט אויף צו ארבעטן עס איז מער א דינסט אויף צו אויף חתונה צו האבן כאילו אויף וואס מען רופט יעוד און דא הלכות פון דעם הגבלות און אזוי ווייטער און נאך דעם גייט מען גלייך פון עבדים פון עבדים פון הלכות עבדים גייט מען צו הלכות רוצח און רוב פון די פרשה איז הלכות רוצח און אין הלכות רוצח איך זאג נאר די סדר מען זאל כאפן פון וואס עס רעדט נישט פרטי הדברים איז אז ס'דא געהארגעט און ס'דא איינער וואס איז א חובל א מזיק את חברו דארט אויבן שטייט קלאר אז מכה איש אויב ער איז ומת מות יומת, נאר נאכדעם פאר פרטים מכה אביו ואמו און אזוי ווייטער, אבער אויב ער האט נאר הכה את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות, ער איז נישט געשטארבן, וואלסטו געמיינט אפשר מ'עט אויך הרג'נען אדער עפעס, ניין, עס צאלן רפא ירפא, און אויב עס איז געווען א עבד, איז דא אנדערע פרטי הלכות, ווענדט זיך אויב ער האט געמיינט אויב ער איז גלייך געשטארבן אדער נישט, אויב ער איז און אזוי ווייטער, נאכדעם איז דא הלכות שור, נישט נאר אויב נישט דער מענטש אליינס האט געהארגעט אדער געשלאגן, נאר זיין שור האט געשלאגן, אז דער שור האט געהארגעט איינער, הארגעט מען דער שור, אבער בעל השור נקי. איז אלץ כאילו מען קען זאגן פרטים פון לא תרצח. סתם געהארגעט א מענטש איז דא פרטים, יעצט האסטו אויך געוויסע פרטים, מות יומת, וואס געשעהט, וואס איז די עונש פון לא תרצח, נאכדעם די אלע פרטים פון לעוועלס פון העזק פון חובל בחברו וואס האט נישט געהארגעט אבער אביסל ווייניגער פון געהארגעט און וואס געשעהט און נאכדעם האבן אונז און וואס מען רופט נזקי ממון אז דער שור האט געהארגעט און אזוי ווייטער די לעצטע פרק פון די פסוק פון די פרשה הייבט זיך אן הלכות גניבה וואס איז ווי א פירוש אויף לא תגנוב וואס באמת איך פארשטיי נישט די מסדר הפרקים דארף אנהייבן מער דער המשך רעדט זיך פון הלכות גניבה איז דאס איז די דאס איז די כלל כלל הדברים פון פרשת משפטים פון די התחלה וואס מען ווערט צומישט זייער אסאך פרטים אבער עס איז נאר דא צוויי אין די פרק למשל איז נאר דא צוויי אדער צוויי און א האלב נושאים ס'דא די נושא פון הלכות עבדים אין דעם איז דא עבד עברי אמה עבריה קענסט מצרף זיין אפילו יכה איש את עבדו צו דעם און ס'איז דא די נושא פון נזק חבלה און נזקי ממון.